בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף ה, מ'הייבט אן דף ד עמוד ב' אונטן, מכלל דתרוייהו, איז אזוי, אונז האמיר געזען א מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש, פון ווי לערנט מען ארויס דער דין אז שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, איז האמיר געזען ר' יוחנן לערנט עס ארויס פון די מילואים, און ריש לקיש לערנט עס ארויס פון סיני, האבן מיר געזען אז וואס איז טאקע דער טעם אז ריש לקיש האט נישט געלערנט ווי ר' יוחנן, ווייל ריש לקיש האט געזאגט, אז סקען נישט זיין מלערנט עס ארויס פון די מילואים ווייל די מילואים האט אלעס מעכב געווען וואס טייטש ביי אלע דינים פון די מילואים איז אלעס געווען מעכב טאמער מהאט נישט געטוהן איינע פון די דינים אפילו בדיעבד איז דאס נישט גוט און דא די דין פון שבעת ימים קודם יום הכפירים מפרישין כהן גדול דאס איז נישט מעכב בדיעבד און ריש לקיש האט געברענגט א ראיה פון ווי ווייסט מען טאקע אז סאיז נישט מעכב ווייל מזעהט דאך אין די משנה אז די משנה האט דאך געזאגט אז טאמער די כהן גדול ווערט טמא איז מען מתקן א צווייטע כהן זאל אים איבערנעמען יעצט דער צווייטער כהן האט מען נישט מפריש געווען זיבן טאג פריער, זעה מיר, וואס וואלט טאקע געווען טאמער דער ערשטער כהן וואלט טמא געווארן, מען וואלט גענומען דער צווייטער כהן, מען האט דאך אים נישט מפריש געווען זיבן טאג פריער, טאמער ס'איז מעכב בדיעבד וואלט ער דאך נישט געקענט טון די עבודה, איז א ראיה ס'איז טאקע נישט מעכב, און ממילא זאגט טאקע ריש לקיש מען לערנט עס נישט ארויס פון די מילואים, נאר מען לערנט עס ארויס פון סיני. זאגט יעצט די גמרא אבער, מכלל, על כל פנים זעהט מען, דתרוייהו סבירא להו, מילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז סיי רבי יוחנן און סיי ריש לקיש ביידע זענען על כל פנים מסכים אז ביי די מילואים איז יא אלעס מעכב, ווייל רבי יוחנן האט דאך גארנישט געענטפערט אויף דעם צו ריש לקיש, און די גמרא ברענגט יעצט טאקע א מחלוקת אמוראים ביי די מילואים, דאיתמר, ווייל מ'האמיר געלערנט, מילואים, לגבי די מילואים איז דא א מחלוקת אמוראים ר' יוחנן ור' חנינא, צווישן ר' יוחנן און ר' חנינא, חד אמר. שטייט נישט ווער, איינע פון די צוויי זאגן, כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז אלעס ביי די מילואים איז מעכב, און די גמרא וועט שוין טאקע א ראיה ברענגען אז דאס מוז זיין רבי יוחנן, אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט, וחד אמר, און די אנדערע מאן דאמר האלט, וואס אויב די ערשטע מאן דאמר איז רבי יוחנן און די צווייטע מאן דאמר רבי חנינא, אז דבר המעכב לדורות מעכב בהן, שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן, אז ביי די מילואים, דווקא אזא סארט זאך, וואס איז געווען שפעציעל ביי די מילואים, וואס מ'האט נישט געהאט לדורות, דאס איז טאקע מעכב געווען, אבער אזא סארט זאך, וואס לדורות איז אויך נישט מעכב, און די גמרא העט שוין ברענגען דוגמאות וואסערע סארט זאכן דאס האט אויך נישט מעכב געווען ביי די מילואים, זאגט יעצט די גמרא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, אונז האמיר א ראיה, אונז האמיר דאך דא געהאט א מחלוקת רבי יוחנן רבי חנינא, אונז ווייס מיר נישט ווער האלט וועלכע שיטה, אבער יעצט ווייס מיר יא אז רבי יוחנן דער וואס האלט אז אלעס האט מעכב געווען ביי די מילואים, ווייל מדקאמר ליה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, וואס אונז האמיר געזעהן דף ג' אז ריש לקיש זאגט אי מה מילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן, אזוי פרעגט ער דארט פון רבי יוחנן ולא קא מהדר ליה ולא מידי, רבי יוחנן ענטפערט נישט ניין ביי מילואים האט נישט אלעס מעכב געווען, זעהען מיר אז רבי יוחנן טאקע האלט אז ביי מילואים האט אלעס מעכב געווען תסתיים איז טאקע א ראיה, זאגט יעצט די גמרא מאי בינייהו וואס איז למעשה א נפקא מינה להלכה צווישן רבי יוחנן און רבי חנינא, ס'טייטש רבי יוחנן האט מען געזעהן האלט אז ביי די מילואים האט אלעס מעכב געווען, און רבי חנינא האט געזאגט ניין, אז דבר המעכב לדורות מעכב בהן, שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן, א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות האט אויך נישט מעכב געווען ביי די מלאים, און וואס איז די זאכן וואס איז נישט געווען מעכב לדורות? זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, ענפערט רב יוסף, סמיכה איכא בינייהו, די דין אז מען דארף זיך אנליינען אויף קרבנות פאר מען שחט עס, די דין פון סמיכה, דאס וועט זיין א נפקא מינה, פארוואס? ווייל למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, סמיכה מעכבא, לויט רבי יוחנן אז אלעס איז געווען מעכב ביי די מילואים אפילו בדיעבד, איז אוודאי סמיכה איז אויך מעכב, טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין סמיכה, איז אפילו בדיעבד איז עס א פראבלעם, אבער למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן, סמיכה לא מעכבא, אבער לויט ר' חנינא, אז א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות האט אויך נישט מעכב געווען ביי די מילואים, איז סמיכה, וואס סמיכה איז טאקע נישט מעכב לדורות, ווייל לדורות טייטשט משך אלע יארן, טאמער א איד מאכט נישט קיין סמיכה אין בית המקדש, איז בדיעבד איז די קרבן נאך אלץ א גוטער קרבן, איז ביי די מילואים לויט ר' חנינא האט עס אויך נישט מעכב געווען, זאגט די גמרא ולדורות מנלן דלא מעכבא, פון ווי ווייסט מען טאקע אז סמיכה איז נישט מעכב בדיעבד לדורות? דתניא, ווייל מען לערנט עס ארויס אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק, וסמך, די פסוק זאגט וסמך ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, עס שטייט וסמך לעבן ונרצה, שטעלט זיך די קשיא זאגט די ברייתא, וכי סמיכה מכפרת, די סמיכה איז דען מכפר, והלא אין כפרה אלא בדם, די זריקת הדם איז דאך מכפר, שנאמר אזוי ווי שטייט קלאר אין פסוק, כי הדם הוא בנפש יכפר, אז די בלוט איז מכפר, נאר וואס דען ומה תלמוד לומר וסמך ונרצה, נאר וואס דען, דער פסוק קומט אונז לאזן הערן, שאם עשאה לסמיכה שיירי מצוה, אז איינער וואס איז מזלזל אין די סמיכה, ער קוקט עס נישט אן ווי א מצוה, און ער מאכט נישט קיין סמיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר, אויף דעם איז דער פסוק מעלה כאילו ער האט נישט קיין כפרה, אבער אוודאי, דאס איז נאר לכתחילה, בדיעבד איז אוודאי וכפר, אז ער האט יא א כפרה, פארוואס ווייל די עיקר כפרה איז אין דעם זריקה, איז על כל פנים זעהן מיר אז די דין פון סמיכה בדיעבד נארמאל איז דאס נישט מעכב, און לויט ר' חנינא ביי די מילואים האט עס אויך נישט מעכב געווען. זאגט די גמרא נאך א נפקא מינה, רב נחמן בר יצחק אמר, תנופה איכא בינייהו, די דין פון תנופה, אז ס'איז דא געוויסע חלקים פון געוויסע קרבנות וואס מען דארף מאכן מיט דעם תנופה מען הייבט עס אויף, מוליך ומביא מעלה ומוריד, איז אויך ביי די מילואים, איז געווען די חלבים די חזה ושוק פון די שלמים וואס איז דארט געווען, איז אויך געווען ביי דעם תנופה, איז צו דאס איז מעכב צו נישט, וועט זיין א נפקא מינה צווישן ר' יוחנן און ר' חנינא, למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, מעכבא, לויט רבי יוחנן אז אלעס איז מעכב, איז דאס אוודאי אויך מעכב, און למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן, לא מעכבא, אבער לויט רבי חנינא וואס האלט אז א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות האט אויך נישט מעכב געווען ביי די מילואים, איז תנופה וואס תנופה איז נישט מעכב לדורות האט טאקע נישט מעכב געווען ביי די מילואים. פרעגט די גמרא, ולדורות מנא לן דלא מעכבא, פון ווי ווייסט מען טאקע אז תנופה איז נישט מעכב לדורות? דתניא אז מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, לתנופה לכפר, און ממילא שטעלט זיך די זעלבע קשיא ווי פריערט, וכי תנופה מכפרת, תנופה מאכט דען די כפרה? והלא אין כפרה אלא בדם, די עיקר כפרה איז דאך ווען מען שפריצט די בלוט, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר, נאר וואס דען ומה תלמוד לומר לתנופה לכפר פארוואס שטייט אין פסוק לתנופה לכפר, אזוי ווי פריערט, שאם עשאה לתנופה שיירי מצוה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, אז טאמער איינער איז מזלזל אין תנופה, ער איז נישט מחשיב ער קוקט עס נישט אן ווי א מצוה און ער מאכט נישט קיין תנופה, איז כאילו האט נישט קיין כפרה, אבער אוואדע בדיעבד איז וכיפר האט ער יא א כפרה, און מילא זעהן מיר ס'איז נישט מעכב לדורות, און לויט ר' חנינא האט עס אויך נישט מעכב געווען ביי די מילואים. זאגט די גמרא, רב פפא אמר, רב פפא זאגט נאך א נפקא מינה צווישן ר' יוחנן און ר' חנינא, זאגט רב פפא פרישת שבעה איכא בינייהו, די דין אז אהרן מיט די קינדער האבן געדארפט פורש זיין זיבן טאג משך די שבעה ימי המילואים, דאס איז אויך א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות, למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבא, לויט ר' יוחנן, אלעס איז מעכב ביי די מילואים, איז דאס אוודאי אויך מעכב, אבער למאן דאמר דבר שאינו מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא, לויט ר' חנינא וואס האלט א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות האט נישט מעכב געווען ביי די מילואים, איז דאס אויך וואס איז נישט מעכב לדורות האט נישט מעכב געווען ביי די מילואים, זאגט די גמרא ולדורות מנלן דלא מעכבא, פון ווי ווייסט מען טאקע אז דער דין פון פרישה וואס מ'איז מפריש א כהן גדול שבעת ימים פאר יום כיפור ווי ווייסט מען ס'איז נישט מעכב, זאגט די גמרא אזוי ווי מ'האט שוין געזען, מדקתני מתקינין ולא קתני מפרישין, פון דעם וואס שטייט ביי אונזער משנה אז די צווייטע כהן האט מען נישט געדארפט מפריש זיין, זעען מיר אז לדורות איז דאס נישט מעכב, מילא לויט ר' חנינא, ביי די שבעת ימי המילואים האט עס אויך נישט מעכב געווען, זאגט די גמרא, נאך א נפקא מינה צווישן ר' יוחנן און ר' חנינא, רבינא אמר רבינא זאגט, ריבוי שבעה ומשיחה שבעה איכא בינייהו, וואס טייטשט די דין אז ווען מען נעמט אויף א נייע כהן גדול דארף ער אנטוהן די שמונה בגדים גאנצע זיבן טעג און טוהן מיט דעם די עבודה, ובנוסף דערצו דארף מען אים זאלבן מיט די שמן המשחה גאנצע זיבן טעג, דאס איז א דין וואס איז געזאגט געווארן ביי אלע כהנים גדולים ווען מען נעמט אויף א נייע כהן גדול, אזוי ווי שטייט אין פסוק. די פסוק זאגט ובגדי הקודש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם, וואס פון דא זעהן מיר אז די נייע כהן גדול האט געדארפט אנטוהן נייע בגדים, און די פסוק איז ממשיך דארט שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אהל מועד לשרת בקודש, אז גאנצע זיבן טאג דארף ער גיין מיט דעם, און באלד עט מען זעהן די גמרא דרש'נט פון דעם וואס שטייט למשחה בהם אז דאס גייט אויך ארויף אויף די שמן המשחה, מען האט געדארפט זאלבן א נייע כהן גדול אויך זיבן טאג מיט די שמן המשחה, יעצט די פסוקים שטייט לדורות, יעדע מאל מען נעמט אויף א נייע כהן גדול דארף ער טראגן די בגדים זיבן טעג, און אויך מען דארף אים זאלבן מיט די שמן המשחה, יעצט וואס איז געווען ביי די ימי המילואים, ביי די ימי המילואים איז אויך געווען די אלע דינים, אז די נייע כהן גדול האט געדארפט אנטון די בגדים זיבן טעג און מען האט אים געזאלבט זיבן טעג, פון ווי ווייסט מען? ווייל ביי די שבעת ימי המילואים שטייט אויך שבעת ימים ימלא את ידכם, די זעלבע לשון וואס שטייט ולמלא בם את ידם, און מילא זעהן מיר אז דארט איז אויך געווען דער דין, און די שאלה איז צו דער דין איז געווען מעכב צו נישט, איז לויט רבי יוחנן למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, מעכבא, לויט רבי יוחנן איז אלעס מעכב ביי די מילואים, למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן לא מעכבא, אבער לויט ר' חנינא אז א זאך וואס איז נישט מעכב לדורות האט אויך נישט מעכב געווען ביי די מילואים, איז ריבוי בגדים און די משיחה בשמן המשחה, עט מען שוין זעהן פון ווי מען לערנט ארויס, האט אויך נישט מעכב געווען לדורות, און במילא איז עס אויך נישט מעכב ביי די מילואים. זאגט די גמרא טאקע ולדורות מנלן דלא מעכבא, פון ווי ווייסט מען טאקע לדורות אז ריבוי בגדים און שמן המשחה איז נישט מעכב, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק לגבי די עבודה וואס די כהן גדול טוט יום כיפור, וכיפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, אז דער כהן וואס נעמט איבער דעם טאטע ס'טייטש דער כהן גדול ער איז דער וואס טוט די עבודה, מה תלמוד לומר? פרעגט די ברייתא וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך דער כהן גדול טוט די עבודה יום כיפור ס'איז דא נאך אסאך לימודים און אסאך פסוקים וואס מ'זעט דארט קלאר אז אהרן הכהן דער כהן גדול האט געדארפט טון אלע עבודות יום כיפור, מילא ווייס איך שוין די דין, נאר וואס דען זאגט די ברייתא לפי שנאמר, היות ס'שטייט אין פסוק, לגבי די פסוקים וואס מ'האט פריערט דערמאנט, ווען מ'איז ממנה א נייע כהן גדול, זאגט דארט די פסוק שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אז זיבן טאג דארף דער נייער כהן גדול גיין מיט די בגדים, אין לי אלא נתרבה שבעה ונמשח שבעה, ווייס איך נאר אז טאקע טאמער ס'איז געווען גאנצע זיבן טאג, ער איז זיבן טאג געגאנגען מיט די בגדי כהונה, און זיבן טאג האט מען אים געזאלבט מיט די שמן המשחה, דעמאלטס קען ער טון די עבודה יום כיפור, פון וואו ווייס איך נתרבה שבעה ונמשח יום אחד, נתרבה יום אחד ונמשח שבעה, און ווי רש"י לייגט דא צו, נתרבה יום אחד ונמשח יום אחד, פון ווי ווייסט מען טאמער ס'איז נישט געווען גאנצע זיבן טעג ביידע די זאכן, אז מנין פון ווי ווייס איך אז ער קען נאך אלץ טוהן די עבודה יום כיפור און ס'איז נישט מעכב? תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו, דאס קומט אונזער פסוק זאגן מכל מקום, אז אפילו ער האט נישט געהאט משיחה שבעה און ריבוי בגדים שבעה, איז עס נישט מעכב, מילא זעהן מיר אז ס'האט נישט מעכב געווען לדורות, פרעגט אבער די גמרא דרך אגב, אשכחן ריבוי שבעה לכתחילה, משיחה שבעה לכתחילה מנלן, וואס טייטש שטייט טאקע אז שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אז זיבן טאג דארף דער כהן גדול דער נייער כהן גדול טראגן די קליידער פון זיין טאטע, דארף ער גיין מיט די שמונה בגדים, פון ווי ווייסט מען אז אויך זיבן טאג דארף מען אים זאלבן מיט די שמן המשחה? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא, מדאיצטריך קרא למעוטה, ס'טייטש פון דעם וואס מען האט דאך דא א לימוד אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו מכל מקום אז סיי די משיחה און סיי ריבוי בגדים איז נישט מעכב, איז וואס טייטש נישט מעכב? אונז האמיר סתם אזוי נישט א לימוד אז מען דארף שמירן זיבן טאג, איז פון דאס וואס מען האט א מיעוט אז בדיעבד איז נישט מעכב איז משמע אז לכתחילה דארף מען עס אוודאי יא טון, איז דאס איז איין לימוד פון דארט נעמט מען ארויס מ'דארף טאקע זאלבן זיבן טאג ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא דאמר קרא ווייל שטייט טאקע דארט אין פסוק לגבי די נייע כהן גדול וואס מ'נעמט אויף ובגדי הקודש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם למשחה מיינט נישט צו זאלבן מיט די שמן המשחה למשחה בעצם מיינט להתגדל בהם זאגט דארט רש"י נאר וואס דען מען דרשנ'ט נאך אלץ אז למשחה איז א ענין פון משיחה, מילא איתקש משיחה לריבוי, מה ריבוי שבעה, אף משיחה שבעה, ס'איז דא א היקש, ריבוי צו משיחה, אזוי ווי ריבוי בגדים, זאגט די פסוק קלאר, זיבן טאג, דארף די נייע כהן גדול גיין מיט די בגדים, די זעלבע זאך די משיחה דארף אויך זיין גאנצע זיבן טאג, איז על כל פנים האמיר נאך א חילוק צווישן רבי יוחנן און רבי חנינא. זאגט יעצט די גמרא, מאי טעמא דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב, וואס איז טאקע אבער די טעם פון רבי יוחנן אז ער האלט אז אלעס ביי די מילואים האט מעכב געווען, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יצחק בר ביסנא, אמר קרא, היות עס שטייט אין פסוק ביי די מילואים ועשית לאהרן ולבניו ככה, ככה איז עיכובא, ככה איז א ענין פון א עיכוב אז אלעס האט מעכב געווען, זאגט די גמרא תינח, כל מילתא דכתיבא בהאי ענינא, מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא מנלן, ס'טייטש אזוי, אין די תורה ווערט דערמאנט די ענין פון די מילואים צוויי מאל, קודם ווערט עס דערמאנט אין פרשת תצוה, וואס דארט שטייט אלע זאכן וואס מען דארף טון וואס משה רבינו זאל טון, ביי די שבעת ימי המילואים און ביי די שמיני למילואים, שפעטער אין פרשת צו שטייט וואס מען האט געטון בפועל, איז די צוויי באזונדערע פרשות, יעצט בעצם די ביידע פרשות זענען כמעט גלייך, איין חילוק איין נפקא מינה דא צווישן די צוויי פרשות, די פסוק פון וישם עליו את החושן ויתן אל החושן את האורים ואת התומים, אז מ'האט אריינגעלייגט די אורים ותומים אינעם חושן אריין, איז דאס שטייט נאר אין פרשת צו, ס'שטייט נישט אין פרשת תצוה. יעצט, ר' יוחנן האט דאך געזאגט פון ככה, ככה לערנט מען ארויס אז אלעס איז מעכב, ווי שטייט ככה? ככה שטייט אין פרשת תצוה, און ממילא פון ווי ווייסט מען אז אריינלייגן די אורים ותומים אינעם חושן איז אויך מעכב? ביי דעם שטייט דאך נישט ככה. אמר ר' נחמן בר יצחק, ענטפערט ר' נחמן בר יצחק, יליף פתח פתח, ס'איז א גזירה שוה, סיי אין פרשת תצוה און סיי אין פרשת צו, שטייט פתח אוהל מועד, פון די גזירה שוה לערנט מען ארויס אז ביי ביידע איז אלעס מעכב, רב משרשיא אמר, רב משרשיא זאגט מען דארף נישט קיין גזירה שוה, ווייל אין פרשת צו שטייט אויך ושמרתם את משמרת ה', וואס דאס איז אויך א לשון פון עיכובא אז אלעס איז מעכב אפילו בדיעבד, רב אשי אמר, רב אשי זאגט פון א אנדערע פסוק, שטייט אין פרשת צו כי כן צויתי, איז אויך א לשון פון עיכובא. זאגט אונז די גמרא, אגב דעם וואס מען האט דא דערמאנט כי כן צויתי, תנו רבנן, מיר האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, לגבי די שמיני למילואים, שטייט דארט אז משה רבינו זאגט פאר אהרן הכהן און פאר זיינע קינדער זאלן עסן פון אלע קרבנות, וואס איז פשט דערפון? ווייל בעצם יענער טאג איז דאך געווען ראש חודש ניסן, יענער טאג זענען נדב און אביהוא געשטארבן, און ממילא אהרן הכהן מיט די קינדער זענען געווען אוננים, און די דין איז אז א אונן, איינער וואס זיינע ז' קרובים שטארבט יענער טאג, טאר נישט עסן פון קיין קרבנות, פון דעסט וועגן האט משה רבינו געזאגט דארט פאר אהרן הכהן פאר די קינדער א הוראת שעה אז זיי מוזן יא עסן פון אלע קרבנות מען האט דארט מקריב געווען, יעצט פון דעסט וועגן אפילו איז טאקע געווען א הוראה זאלן עסן פון אלע קרבנות, איז געווען איין קרבן וואס זיי האבן נישט געגעסן, וועלכע קרבנות איז דארט געווען? איז אזוי, ס'איז געווען דארט שלמים'ס מיט מנחות מיט חטאות, פון די חטאות איז געווען דריי חטאות וואס מ'האט מקריב געווען יענע טאג, די ערשטע חטאת איז געווען די חטאת וואס מ'האט מקריב געווען שפעציעל יענע טאג א חטאת ציבור לכבוד די שמיני למילואים, די צווייטע חטאת וואס מ'האט מקריב געווען יענע טאג איז געווען די חטאת פון נחשון בן עמינדב וואס ער איז געווען די נשיא וואס פון די צוועלף נשיאים יעדן טאג האט א צווייטע נשיא מקריב געווען א חטאת, דאס איז געווען זיין טאג, חוץ פון דעם איז געווען א חטאת א חטאת ראש חודש איז געווען ראש חודש ניסן האט מען מקריב געווען א חטאת ראש חודש, יעצט אהרן האט געהאלטן אז היות ס'איז די חטאת ראש חודש האט נישט צוטוהן מיט די שמיני למילואים, ס'האט נישט צו טון מיט די ימי המילואים, נאר ס'איז א קרבן וואס קומט יעדע חודש, איז אויף דעם גייט נישט ארויף די ספעציעלע ציווי אז ער מעג עסן באנינות, און דערפאר טאקע האט ער נישט געגעסן. שטייט דארט אין פסוק אז משה רבינו האט זיך געבייזערט אויף אהרן, און אהרן הכהן האט זיך פארענטפערט, און משה רבינו האט עס טאקע מקבל געווען. על כל פנים, משך די פסוקים דארט, שטייט דריי מאל כמעט די זעלבע ענין, שטייט דארט משה רבינו זאגט פאר אהרן כי כן צויתי, כאשר צויתי, און כאשר צוה ה', און וואס האט משה רבינו געדארפט זאגן דריי מאל, איז זאגט די ברייתא, די ברייתא איז מסביר, די ערשטע מאל כי כן צויתי, באנינות יאכלוה, וואס טייטש די ערשטע מאל זאגט משה רבינו פאר אהרן הכהן כי כן צויתי אז אפילו עטס זענטס אוננים מעגט עטס עסן פון די קרבנות, די צווייטע מאל כאשר צויתי איז בשעת מעשה אמר להם, וואס טייטש בשעת וואס משה רבינו איז געוואויר געווארן אז זיי האבן נישט געגעסן די חטאת פון ראש חודש נאר זיי האבן עס פארברענט, האט זיך געבייזערט אויף זיי און האט זיי געזאגט כאשר צויתי, עטס וואלט עס יא געדארפט עסן, בעצם משה רבינו געהאט א טעות אהרן הכהן געווען גערעכט, אבער דאס איז די צווייטע מאל, און די דריטע מאל כאשר צוה השם ולא מאלי אני אומר, וואס טייטש דאס גייט ארויף ווען ביי די שלמים וואס מען האט מקריב געווען נאך די חטאת האט משה רבינו געזאגט אז דא ווען עס קומט צו די שלמים דא אוודאי זאלט עטס יא עסן, נישט איך זאג דאס, נאר עס איז כאשר צוה השם אלעס קומט פונעם באשעפער ס'איז א שפעציעלע הוראת שעה, מילא האט משה רבינו צוריק דערמאנט אז דאס אוודאי דארף מען יא עסן. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוסי בר חנינא האט ר' יוסי בר חנינא געזאגט, מכנסיים, אין כתובין בפרשה, ביי די פרשה פון די מילואים ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט די מכנסיים, אלע אנדערע בגדי כהונה ווערט דארט דערמאנט אז משה רבינו האט אנגעטון פאר די כהנים אלע בגדי כהונה, די מכנסיים ווערט נישט דערמאנט, נאר וואס דען? כשהוא אומר, ווען שטייט אין פסוק, וואס דער פסוק ווערט דערמאנט אנפאנג פון די מילואים, שטייט וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן, וזה הדבר, די ו' מוסיף על ענין ראשון, וואס פאר די פרשה פון די מילואים שטייט די פרשה פון די בגדי כהונה, קומט עס טאקע מרבה זיין להביא המכנסיים, קומט מרבה זיין די מכנסיים וואס שטייט א פרשה פריער. נאך א זאך וואס די ו' קומט מוסיף זיין, ועשירית האיפה, אז יעדער כהן וואס הייבט אן טון די עבודה סיי א כהן הדיוט סיי א כהן גדול, דארף ברענגען א מנחת חינוך א שפעציעלע מנחה, דאס האבן זיי אויך געדארפט ברענגען. זאגט די גמרא בשלמא מכנסיים כתיבי בענינא דבגדים די מכנסיים שטייט טאקע א פרשה פריער די וו מוסיף על ענין ראשון אלא עשירית האיפה מנלן ווי קומט דא אריין די מנחת חינוך וויאזוי ביסט עס מרבה פון די וזה ענפערט די גמרא אתיא זה זה מזה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' עשירית האיפה ביי די פרשה פון מנחת חינוך שטייט אויך זה און מילא נעמט מען ארויס א גזירה שווה פון וזה הדבר אז דא אויך איז געדארפט זיין א מנחת חינוך. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מנין שאף מקרא פרשה מעכב, פון וואו ווייס מיר אז אויך דער דין פון מקרא פרשה משה רבינו האט געדארפט ליינען די פרשה פון די מילואים פאר כלל ישראל, ווייל שטייט אין פסוק ביי די מילואים, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות, און ס'שטייט נישט וואס, נאר וואס דען דרש'נט מען פון דעם אז משה רבינו האט געליינט די פרשה פון די מילואים ממש פונעם תורה האט ער עס געליינט פאר כלל ישראל, און פון ווי ווייסט מען אז די ליינען האט אויך מעכב געווען, תלמוד לומר, ווייל שטייט אין פסוק, ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר ציווה השם, איז דבר, אפילו דיבור מעכב, זה הדבר איז משמע אפילו א דיבור, די דיבור, די קריאה וואס משה רבינו האט פארגעליינט, איז אויך געווען מעכב אפילו בדיעבד. זאגט אונז די גמרא, כיצד הלבישן, ווי אזוי האט משה רבינו מלביש געווען די בגדים פאר אהרן מיט די קינדער שטייט אין פסוק ער האט זיך אנגעטון די בגדים, און וואס איז געווען די סדר? פרעגט די גמרא כיצד הלבישן, מאי דהוה הוה, וואס איז נפקא מינה וויאזוי ס'איז געווען? וויאזוי איז געווען איז געווען, וואס איז נפקא מינה למעשה? אלא נאר, פרעגט די גמרא כיצד מלבישן לעתיד לבוא, ס'וועט זיין תחיית המתים, אהרן ובניו עלן אויפשטיין, און וויאזוי וועט מען זיי דעמאלטס אנטון, ס'וועט זיין א נייע מילואים, וויאזוי וועט עס דעמאלטס זיין? ענטפערט די גמרא איך שטיי נישט לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם, ס'טייטש חוץ פון אהרן ובניו וועט זיך משה רבינו אויך אויפשטיין דארט ביי תחיית המתים, עמיר זען וואס משה רבינו וועט דארט טון. אלא נאר, וואס דען, זאגט די גמרא כיצד הלבישן, למיסבר קראי, מען דארף פארשטיין די פסוקים ווייל מען וועט שוין זען ס'איז דא א שטיקל סתירה אין די פסוקים דא, סיי צווישן די פרשה אין פרשת תצוה און די פרשה אין פרשת צו, דארף מען פארשטיין וואס איז געווען די סדר, זאגט די גמרא, פליגי בה בני רב חייא ורב יוחנן, איז דא טאקע א מחלוקת, חד אמר, אהרן ואחר כך בניו, וחד אמר אהרן ובניו בבת אחת, איין שיטה זאגט קודם האט משה רבינו אנגעטון אהרן און נאכדעם די קינדער, און די צווייטע שיטה זאגט אז ער האט זיי אנגעטון צוזאמען, אמר אביי, און איז אביי מסביר די מחלוקת, בכתונת ומצנפת, און די זעלבע זאך מיט די מכנסיים, כולי עלמא לא פליגי, איז יעדער מודה, דאהרן ואחר כך בניו, אז קודם האט משה רבינו אנגעטון אהרן און נאכדעם די קינדער, פארוואס? ווייל דבין בצוואה סיי אין די פרשה פון די ציווי וואס טייטש אין פרשת תצוה ובין בעשיה און סיי די פרשה וואס מ'האט טאקע געטון די אלע זאכן וואס דאס איז פרשת צו, אהרן קדים, ביי ביידע פרשות שטייט קודם אהרן נאכדעם די קינדער, ממילא קלאר אז די כתונת די מצנפת און די מכנסיים איז קודם האט מען אנגעטון אהרן און נאר נאכדעם די קינדער, כי פליגי, לגבי וואס איז די מחלוקת באבנט, לגבי דעם אבנט דעם גארטל, מאן דאמר אהרן ואחר כך בניו, די מאן דאמר וואס האלט אז קודם האט משה רבינו אנגעטון די אבנט פאר אהרן, און נאר נאכדעם די קינדער פארוואס? ווייל דכתיב אין פרשת צו שטייט ויחגר אותו באבנט והדר כתיב ויחגר אותם באבנט אז קודם האט ער אנגעטוהן אהרן אותו און נאר נאכדעם אותם ומאן דאמר און די צווייטע מאן דאמר וואס האלט אהרן ובניו בבת אחת אז ביידע צוזאמען מען האט צוזאמען אנגעטוהן די גארטל פאר אלע ווי שייך אנצוטוהן פאר ביידע צוזאמען עמיר זעהן באלד אין די גמרא דכתיב

וואס טוט ער מיט פרשת צו? אין פרשת צו איז יא משמע אז ס'איז געווען באזונדער, קודם ויחגר אותו, און נאכדעם ויחגר אותם. ענטפערט די גמרא, אמר לך, די מאן דאמר קען ענטפערן, ההוא, אבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט. די מאן דאמר קען זאגן אז אוואדע, דאס וואס שטייט דארט אין די פסוקים אותו און נאכדעם אותם, גייט נישט ארויף אויף די סדר הלבשה, ווייל אוואדע, אנגעטון די גארטל האט מען פאר ביידע צוזאמען אויפאמאל. איי פארוואס שטייט עס דארט באזונדער אותו מיט אותם? די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז דער גארטל פונעם כהן גדול פון אהרן איז נישט געווען די זעלבע גארטל פון אותם פון די כהנים הדיוטים פון די קינדער, פארוואס? ווייל דער מאן דאמר האלט אז דער גארטל פונעם כהן גדול איז געווען געמאכט תכלת ארגמן תולעת שני ושש, געווען א שעטנזדיגע גארטל, און דער גארטל פון כהן הדיוט איז נאר געווען א גארטל פון שש א ווייסע גארטל, ממילא פארדעם טיילט עס טאקע אפ דער פסוק, אבער נישט, עס האט נישט צוטון מיט די סדר הלבשה, ולמאן דאמר דער מאן דאמר פארקערט וואס ער האלט אהרן ואחר כך בניו, והכתיב וחגרת אותם באבנט, ווי נישט ווי, אין פרשת תצוה שטייט אותם איז משמע מען האט זיי יא אנגעטון צוזאמען, אמר לך ער זאגט פארקערט אז ההוא קא משמע לן אבנטו של כהן גדול זה הוא אבנטו של כהן הדיוט אז ביידע האבן יא געהאט די זעלבע גארטל, און ביידע גארטלעך סיי פון כהן גדול סיי פון כהן הדיוט איז געווען אויסגעמישט פון תכלת ארגמן תולעת שני און שיש, און ממילא קומט אויס אז ויחגר אותו באבנט ויחגר אותם למה לי, שמע מינה אהרן ואחר כך בניו, דאס שטייט אין פרשת צו, דאס גייט על כרחך ארויף די סדר הלבשה, אז אנגעטון האט מען זיי באזונדער. פרעגט איצט די גמרא, ובבת אחת מי משכחת לה? וואס טייטש מ'האט אנגעטון צוזאמען, אהרן מיט די קינדער צוזאמען אין א גארטל ווי קען מען דאס טון? ענטפערט די גמרא לא צריכא דאקדים, אוודאי האט מען קודם מקדים געווען אהרן און נאכדעם די קינדער, און ווי רשי איז מסביר אזוי, די מאן דאמר וואס האלט אז קודם אהרן און נאכדעם בניו, סיי ביי די בגדים און סיי ביי די גארטל, ער האלט אז קודם האט מען אנגעטון אלע בגדים פאר אהרן, פון קאפ ביז פיס, שפעטער האט מען אנגעטון די קינדער מיט אלע בגדים, די מאן דאמר וואס האלט אז אהרן ובניו בבת אחת, ער האלט אזוי, קודם האט מען אנגעטון אהרן הכהן חוץ דעם גארטל, נאכדעם האט מען אנגעטון די קינדער אלעס חוץ דעם גארטל, און נאכדעם האט מען אנגעטון דעם גארטל פאר אהרן און נאכדעם פאר די קינדער, ס'טייטש אוודאי מיינט נישט בבת אחת, ס'טייטש אפגעטיילט געווען, און דאס טייטש בבת אחת.